ויהי בשלח פרעה את העם, הייבט זיך אן אונזערע פרשה, וואס יעדע איינער קען עס, מיט א צרה, און מען גייט ארויס פון די צרה, און דעמאלטס זאגט מען שירה. די צרה וואס הייבט זיך אן די פרשה, ווייסט יעדער איינער. איז געווען סטאק ביי די ים סוף געקומען מצרים נוסע אחריהם לכבוד דעם וואס איז ניצל געווארן פון די צרה פון די צרה קומט א גרויסע שירה שירת הים לעולם מיטשענט מען זיך דא מ'וואלט זיך געדארפט לפחות מיטשענען די צרה איז א פעלער פון א צרה. עס מאכט נישט קיין סענס אז די מעשה ויהי בשלח פרעה זאל עקזיסטירן. אין אנדערע ווערטער, די גאנצע ערשטע האלב פון די פרשה, די גאנצע מצב וואו מיר זיך האלטן אין אזא פראבלעם, מיר האלטן אין אזא צרה, און לכבוד דעם ברוך השם איז ניצול געווארן, ס'האט נישט קיין זין. יעדע איינער ווייסט דאך אין פרשת בא לעצטע וואך אדער אזוי ווי מען זאגט די ערשטע טאג פסח איז מען ארויס פון מצרים ויהי ביום בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם בפירוש'ע פסוק מען איז ארויס פון מצרים ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות דאס איז די ערשטע מסע די ערשטע אלה מסעי פון די וועלט מען איז ארויס. און לכאורה האט מען געדארפט דעמאלטס זאגן שירה, אזוי ווי אסאך אידן פרעגן וואס האט מען אזוי געווארט, מען האט געדארפט דעמאלטס זאגן שירה, אזוי ווי אונז זאגן לכאורה שירה ליל פסח אויף די יציאה ממצרים. און וואס איז נאך שווערער פון דעם איז, ס'זעט עפעס אויס אז די געים איז נישט געלונגען. די אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר משה רבינו. ער גייט ארויסנעמען די אידן פון מצרים, גייט אים שיקן כל מגפותי, ער גייט שיקן די צען מכות, און דעמאלטס גייט מען ארויסגיין, און ס'איז געווען די צען מכות, און מען האט שוין געטון די צענטע מכה, און פרעה איז שוין אויפגעשטאנען און עס איז טאקע געווען, ער האט געזאגט קומו צאו מתוך עמי, גייטס פון דא, און זיי האבן זיך ותחזק מצרים על העם, זיי האבן זיך צוזאם גענומען די פעקלעך זענען געגאנגען, זיי האבן נישט פארלוירן גאר קיין צייט, און מען איז ארויס פון מצרים. און ביז דערווייל, דרייט מען איבער די פעידזש, קומט מען אן צו אנפאנג פרשת בשלח, זעט מען זיי א גאנצע מעשה, ויהי בשלח פרעה את העם, וואס איז די תירוץ? גייען זיי ארויס טאקע ביד רמה ס'איז עפעס נישט אזוי ביד רמה ווי ס'זעהט זיך אויס? זיי זענען בכלל נישט ארויס פון מצרים, פרעה לויפט זיי שוין נאך, און זיי דארפן זיך אוועק לויפן און זיי האבן א מורא א בראותם מלחמה וואס וועט זיין, בקיצור די גאנצע יציאת מצרים איז געווען א פעיל, נישט געלונגען, געווען א נכשל'דיגער מעשה. די מעשה מאכט נישט קיין סענס. עס מאכט דאך נישט קיין סענס. מען קען קומען טענה'ן, קומען מיט טענות, אזוי ווי די אידן האבן געזאגט. הלא זה הדבר שאמרנו אליך במצרים, טוב הדבר, נאר לאז אונז אפ. די אידן האבן דאס געזאגט פאר משה רבינו. זייער קלאר. זעהסט דיין דיין פלאן איז נישט געלונגען. אין אנדערע ווערטער, ווען איינער מאכט א גאנצע מעמד, א גאנצע מעמד יציאת מצרים, ממש א געוואלדיגע זאך, און צוויי דריי טעג שפעטער פאלט מען אריין און די מצרים כאפן זיי, אזוי ווי עס איז געווען מער ווייניגער די מציאות, חוץ פון וואס איז געווען די נס פון יציאת מצרים, זאגט מען, דיין, דו ביסט געווען א לוזער, עס האט נישט געלונגען דיין פלאן, א גרויסע פוטש דיין גאנצע פלאן. נו, ברוך השם די אייבערשטער האט אונז געהאלפן, ס'איז געווען קריעת ים סוף, אבער וואס איז געווען די ערשטע פלאן? וואס איז דא, וואס האט מען דא געטון אזא מין זאך אז מ'איז ארויס און ס'איז געווען בכלל אומגעלונגען? ס'איז א ממש א פלא פון א זאך, מען דארף ווען זאגן שירה ליל פסח דארף מען זיך פרעגן, אויף דעם זאגט מען שירה? מילא שירה אין שביעי של פסח אדער שירת הים אזוי אזוי ווי ס'איז טאקע אין די חומש, פאסט אקעי מ'איז ארויס. אבער די גאנצע ערשטע יציאה, די גאנצע יציאה פון פרשת בא איז געווען א גרויסע פעל, און מען דארף מאכן סארי חטאתי עויתי פשעתי, איך האב נישט גארנישט געמיינט, מצרים נוסע אחריהם, אפשר מען וועט יעצט עפעס טון. לאמיר אויב אזוי. לערנען א זייער א ענליכע מעשה, אזוי ווי אונז טוען כסדר אין די זוהר און אין די מדרש, און טאנצן ממרחק תביא לחמה, צו גיין ברענגען עפעס א מעשה שהיה, עפעס א גאר א אנדערע מעשה, קיינער ווייסט נישט בפשטות אז ס'האט עפעס א שייכות בכלל מיט די פרשה, און פון דארט וועט מען אנהייבן. צו פארשטיין אביסל בעסער די די אינטערעסאנטע זאך פון פרשת ויהי בשלח. רבי שמעון פתח, רבי שמעון געעפנט דא אזוי מיט א פסוק, חבקוק פרק ג', תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. און די זוהר זאגט, די פסוק דארף מען אריין טראכטן, מען טרעפט אזא פסוק, אונז קענען די פסוק ווייל ס'איז די הפטורה פון די צווייטע טאג שבועות, ווייל חבקוק רעדט אביסל אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה רעדט אביסל פון ענינים וואס זעהן אויס האבן צו טוהן מיט. מתן תורה, און דערווייל זעהט אויס אפשר אויכעט רעדט פון קריעת ים סוף, דרכת בים סוסיך, שטייט אויכעט דארט אין חבקוק אין די זעלבע תפילה. און רבי שמעון שטעלט זיך שוין אפ, און שוין אין פריערדיגע מדרשים און חזל שטעלן זיך שוין אפ אויף די ערשטע פסוק וואס עס שטייט תפילה לחבקוק הנביא. מ'דארף וויסן אז דאס איז א א ספעשל ספעשל פסוק, דאס הייסט ס'איז א ריר פסוק, פארוואס איז עס ריר? אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו די זאך וואס הייסט תפילה, אונז מיינען אז א איד דאווענט דריי מאל א טאג, ס'דא אן א סוף תפילות, און עס איז אוודאי אמת, און ווער עס לערנט תנך וועט זען מענטשן דאווענען כסדר, אפשר אביסל ווייניגער ווי אונז וואלטן געמיינט, אבער מ'זעט עס. למעשה, וואס אונז רופן תפילה, דאס הייסט די ווארט וואס הייסט תפילה, שטייט זייער ווייניג מאל אין כל התורה כולה, אפילו אין נביאים און כתובים, אין גאנץ תנך, זייער ווייניג מאל וואס עס שטייט די ווארט תפילה, אדער אפשר אפילו ויתפלל, ס'איז דא אנדערע וועגן וואס מענטשן רעדן צו די אייבערשטער אויכעט, מ'דארף לערנען דאס עקסטער ווען מ'לערנט וועגן תפילה. און באופן מיוחד אז ס'איז דא א תפילה וואס האט א קעפל תפילה ל איינער, דאס הייסט דאס איז א תפילה וואס ר' סאו אנד סאו האט געזאגט, האט געדאווענט, דאס איז נא נאר פון דעם דריי, אין כל התורה כולה איז דא נאר דריי פון דעם. וואס זענען זיי? יעדער איינער ווייסט ס'דא תפילה לדוד, אפאר פון זיי, דוד המלך שרייבט א תפילה, שטייט אסאך מאל אויפן קעפל תפילה לדוד, נו, דאס פארשטייען, דוד המלך האט געמאכט תהלים. ס'דא נאך איין מאל אין תהלים וואס עס שטייט תפילה למשה, משה רבינו האט געמאכט די קאפיטל תהלים, אדער ס'איז א קאפיטל אויף אים, וועגן אים, ווי ס'זאל נאר זיין די פשט, דאס איז א תפילה למשה, און דאס איז די גאנצע. חוץ פון די דריטע איז חבקוק, די איינציגסטע מענטש וואס האט א תפילה נעימד עפטער אים, ס'הייסט תפילה ל כך וכך, איז משה דוד און חבקוק. ס'דא נאך איינער וואס מ'ווייסט תפילה לעני, יא. עני איז אבער נישט קיין מענטש. דארף מען דא פארשטיין א זאך, און נישט נאר דאס, נאר ביי תפלה לחבקוק שטייט נאך א זאך וואס שטייט נישט קיין איינער פון זיי, דאס הייסט דא תפלה לדוד, און ער איז געווען אזא צורה, תפלה למשה איש האלהים, דאס איז א שטייט שוין א טיטל, אבער תפלה לנביא איז נישט דא, עס איז געווען אסאך נביאים, און זיי האבן געזאגט אסאך תפילות, ישעי' נביא האט געזאגט תפילות, ירמיה נביא האט געזאגט תפילות, הושע הנביא האט געזאגט תפילות, ווער עס לערנט דברי הנביאים זעט אז זיי זענען מתפלל און תפילה האט א גרויסע קשר מיט נבואה, אונז ווייסן פון אברהם אבינו, והשב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך, זעט מען אז צו זיין א ריכטיגער מתפלל דארף מען זיין א שטיקל נביא. אבער למעשה, די ווארט תפילה ל, איז נישט דא קיין שום נביא אין די וועלט וואס האט אזא טיטל, חוץ פון חבקוק הנביא, תפילה לחבקוק הנביא. און אזוי זאגט דער זוהר, מאי שנא תפילה לחבקוק על שאר נביאי עלמא דלא כתיב בהו תפילה לישעי' הנביא תפילה לירמי' הנביא ליחזקאל הנביא להושע הנביא צו אנדערע נביאים נישטא אזא זאך. און אוודאי קען דאך זיין סתם זיי האבן נישט געמאכט קיין תפילות זיי האבן דאך יא געמאכט תפילות אבער. און מ'קען מוסיף זיין און. מען זעט שפעטער אין די זוהר ער פרעגט די קשיא ווער ס'קוקט אריין אין די אין די תפילה לחבקק זעט אז ס'איז נישט קיין תפילה ס'איז א שירה אפשר א הודיה דברי שבח דברי הלל מען זעט נישט דארט קיין תפילה ער בעט נישט אויף גארנישט און די מפרשים אלע האבן שוין זיך געמוטשעט וועגן דעם וואס איז א שייכות תפילה מילא זאל געשטאנען תהילה לחבקק אדער שירה לחבקק תפילה לחבקק ס'הייסט דא די ווארט תפילה דארף מען זיך אסאך מתבונן זיין, וואס האט די חבקוק הנביא געטון אז ער דארף זאגן א תפילה אדער אז ער זאגט א תפילה, עפעס מיוחד צו חבקוק הנביא? די זוהר כדי דאס מסביר צו זיין. גייט ער צוריק צו א פריערדיגע שאלה, לאמיר מסביר זיין ווער איז דער חבקוק הנביא, ווי איז ער דא אנגעקומען בכלל, וואס וויל מען פון אים? און לכבוד דעם מאכט ער נאך א גאנצע מדרש, און נאך א גאנצע פרשה אין תנך, דאס איז די פרשה פון אלישע הנביא, מיט אישה השונמית. דאס שטייט אין ספר מלכים ב' פרק ד'. און עס ווערט גע'דרש'נט אין די גמרא אין פארשידענע פלעצער. איז. לאמיר אביסל, איך ווייס נישט, נאר א חלק פון דעם איז לכאורה נוגע צו די עיקר דרוש וואס אונז ווילן דא אנקומען צו מסביר וואס איז די תפילה, און פון דעם צוריקקומען צו מסביר זיין וואס איז די ויהי בשלח צרה און פון דעם קומט ארויס עפעס א שירה. אבער אביסל דארף מען צוריק גיין צו די מעשה, אזוי לערנט די זוהר, און בדרך אגב אז ער גייט שוין צוריק צו א מעשה, גייט ער שוין דרש'נען די גאנצע פרשה און מסביר זיין מער טיפער וואס די מעשה דארט, לאמיר לערנען אביסל. איז אונז לערנען אין ספר מלכים. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם ושם אישה גדולה. דאס וועט זיין זייער וויכטיג די פסוק ושם אישה גדולה וועט זיין זייער וויכטיג פאר די גאנצע ענין. אלישע האט געהאט א מנהג ער האט נהנה געווען פון בני אדם, אזוי ווי די גמרא זאגט רוצה להנות יהנה כאלישע, דאס הייסט דער אלישע איז דאך געווען א נביא, זיין דזשאב איז געווען צו זיין א נביא, ער האט נישט געהאט קיין ארבעט, יא ער פלעגט ארבעטן, ווער ס'געדענקט די מעשה, ער פלעגט ארבעטן און אליהו הנביא איז געקומען און ער האט אוועק געווארפן, ער האט פארקויפט זיין, געשחט'ן זיין בקר וואס ער האט דארט געאקערט מיט, און אויס, ער ארבעט מער נישט, ער דינט די אייבערשטער, נו אויב אזוי דארף מען דאך פון ערגעץ האבן פרנסה. און דער זוהר זאגט, אלישע האט נישט געוואלט מטריח זיין למאריה ער האט נישט געוואלט מטריח זיין די רבונו של עולם, אין אנדערע ווערטער, לעולם אזא סארט מענטש, זאגסט אז דו דינסט די אייבערשטער א גאנצע טאג, דיין דזשאב איז צו זיין א נביא, נו, גיי רעד מיט דער אייבערשטער ער זאל דיך געבן פרנסה, און אזוי אפשר איז געווען אנדערע וואס האבן געטון, אליהו הנביא פערציג טעג געגאנגען מיט עפעס א קוקי וואס א מלאך האט אים געגעבן, ס'געווען עורבים וואס האבן מכלכל געווען אליהו הנביא, יא. הייסט עס בדרך נס, וואס איז נאך, וואס איז נאך זיין די טייטש פון דעם? זיי גייט צו עסן, מן, ס'זאל קומען מן. אלישע האט זיך נישט אזוי געפירט, פארוואס האט ער זיך נישט אזוי געפירט? ווייל אזוי, ער האט נישט געהאלטן ביים מטריח זיין דער אייבערשטער, ער האט געפילט אז אויב ער קען בעולם הזה זיך טרעפן עפעס א וועג, דאס הייסט ער לעבן אויף נדרים און נדבות, ער טוט א טובה פאר א מענטש, צו ער זאגט אים א נבואה, צו ער העלפט אים עפעס אין זיין עבודת השם, און יענער מענטש זאל אים געבן צו עסן, און דאס איז געווען זיין וועג פון לעבן, ער איז געווען דער ערשטער דער ערשטער חסידישער רבי וואס אונז ווייסן איז געווען אלישע, וואס ער האט געווען א רבי און געמאכט מופתים און געמאכט ישועות און געזאגט נבואות, און דאס איז געווען זיין פרנסה אויכעט. עס קומט ארום און גייט ער, ויעבור אלישע אל שונם, דאס הייסט וואס מיינט ויעבור זעט מען פון די פסוק. ער האט זיך געדרייט דארט, ער האט נישט געוואוינט דארט, ער פלעגט קומען, עס איז געווען איינע פון זיינע סטאפס, ער איז געווען א טרעוועלינג רבי, ער פלעגט ארומפארן מיט זיין גבאי גיחזי, פועל'ן ישועות פאר אידן, פלעגט ער קומען אויף שונם אסאך, און דארט איז געווען א אישה גדולה, און מען דארף דא אריינטראכטן וואס איז די אישה גדולה, וואס הייסט עפעס א גרויסע פרוי, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי מען זאגט גדולה במעשיה, עפעס מיוחד אין די פרוי, וואס איז מיוחד אין דעם? איז דאך אינטערעסאנט, די פרוי זי האט געטוהן די גאנצע זאך, זי האט אים געגעבן א צימער, זי האט אים געגעבן דארט כיתה מיטה כסא שלחן מנורה, שפעטער איז געווען די גאנצע מעשה ווי איר זון איז געשטארבן איז זי געגאנגען אליין צו אים, זאגט פאר איר מאן, זי האט אים נישט געזאגט ווי זי גייט, אזוי ווי די חסידישע מעשות, כ'קען נישט, די מאן האט נישט געגלייבט אפשר אין די רבי. איז על כל פנים דא די אישה זי איז געווען די באלעבאס אין שטוב. אין דעם איז שוין די הדגשה. אז זי איז א אישה גדולה, זי איז גדולה, אפשר גדולה על בעלה. און דער זוהר זאגט לעולם, פאסט דאך נישט וואס הייסט אישה גדולה, עס לערנט דאך אז אישה כשרה עושה רצון בעלה. איז דער זוהר געטראפן א תירוץ, קען זיין איר מאן האט געארבעט אסאך און נישט געווען אין שטוב, זי האט געפירט די שטוב. עקטשועלי יא, מען זעט אבער אין די המשך אפשר אז ס'איז יא געווען א געוויסע זי איז געווען די באלעבאס דארט, זי איז געווען די תוקף פון די אישה. זי האט געפירט די שטוב, און זי האט געזען אלישע, אזוי שטייט, וואס זאגט די פסוק? ותאמר אל אישה, זאגט די פרוי פאר איר, פאר איר מאן טאקע, הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, איך ווייס דאך אז ער איז א איש אלהים קדוש, פרעגט די זוהר דאס איז די גמרא אויכעט וויאזוי האט זי געזאגט זי ווייסט אז ער איז א קדוש מען דארף נאך הערן די שאלה דרך אגב ווייל וויאזוי ווייסטו אז ער איז א קדוש ער דאווענט שמונה עשרה לאנג און קען מענטשן שטיין אין ליין פאר אים צו געבן קוויטלעך ווייסט ווי זי הנה נא ידעתי עס איז א פסוק א פסוק זאגט אבער נישט קיין ליגנט ווען א פסוק זאגט הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא זי האט עפעס געוואוסט, מ'זאגט דאך אז זי איז געווען א אשה גדולה, מ'געט עפעס א גדלות, עפעס א גדל'ישע השגה. וויאזוי ווייסטו אז ער איז איש קדוש? מ'קען עפעס וויסן אז א מענטש איז איש קדוש? יא, ער גייט מיט א רעבישע בעקיטשע, אזוי ווי די אלישע איז געגאנגען מיט אדרת שער פון אליהו הנביא, און ער גייט מיט גבאים, ס'טוט זיך, מ'קען נישט וויסן פון דעם אז ער איז איש קדוש. איש קדוש דארף, איז א פנימיות'דיגע זאך. עס איז געווען אמאל א א חסידישע רבי האט געזאגט אז מען קען קיינער ווייסט נישט צו א אינגערמאן מיינט עס ערנסט, קיינער ווייסט, איינער קומט אין שול ער דאווענט לאנג, מען קען נישט וויסן אפשר האט ער סתם מיט די נערווען צו טון, אפשר איז ער סתם סתם ער ווייסט נישט ער ווערט צומישט ער טראכט אסאך פון זיין ביזנעס ביי שמונה עשרה נעמט עס אים לאנג. ער זאגט אז ס'דא צוויי צוויי מענטשן וואס ווייסן

און די טייטש איז א פרוי, וואס איז די טייטש פון די אשה מכרת באורחין, איז ענליך צו וואס דער רבי האט געזאגט דיין ווייב ווייסט. אז מען לעבט מיט א מענטש פֿיר און צוואַנציק שעה, בפרט אז מען לעבט ווייסט וואס טוט זיך אין זיין בעדרום, דעמאלטס הייבט מען אן צו בעסער וויסן על כל פנים, איך זאג נישט אז מען קען נישט נארן די ווייב אויך, אפשר קען מען יא, אבער ס'דא זאכן וואס געבט זיך נישט ארויס בחוץ, און דאס זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט צוויי שיטות, און די זוהר איז נישט צופרידן פון קיין איינע פון זיי. די גמרא זאגט וויאזוי האט זי געוואוסט? זאגט די גמרא צוויי שיטות, איינע שלא ראתה זבוב על שולחנה, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז לערנען ביי די מזבח אין מסכת אבות איינע פון די ניסים וואס איז געשען אין בית המקדש שלא נראה זיו זבוב בבית המטבחיים, דאס הייסט א מקום קדוש איז א מקום טהור אויכעט, אזוי ווי נקיות מביא לידי טהרה. דאס איז כאילו א נס, ווען ס'איז דא א פלאץ פון השראת השכינה, השראת הקדושה, איינער האט עפעס א העכערקייט, ארום אים איז נישט שמוציג, ס'איז א געוויסע סימן, מ'דארף טראכטן וועגן דעם, אבער עס איז א סימן, דאס איז א זאך וואס דער מאן איז נישט לעניות דעתי אפשר, ער טראכט נישט, און מ'קען זען איינער עסט, ס'גייט נישט דורך קיין זבוב, דאס הייסט. די כאילו כביכול די זבובים די די נו די מוריטשקעס די פליגן האבן די האבן רעספעקט פאר א מענטש געווענליך האבן זיי נישט קיין רעספעקט אבער מן הסתם על פי פשט קען מען זאגן קען זיין אז איינער וואס האט א איידעלקייט האט א געוויסע ריינקייט האט א געוויסע נקיות דער רמב"ם זאגט איינע פון די מטרות אין הלכות טומאה וטהרה זאל זיין מער ריין פשוט דאס איז נקיות מביא לידי טהרה מביא לידי קדושה און אויב ער פירט זיך מער ריין האט נישט קיין ער וואשט זיך ריכטיג.

און דאס זעט נישט אויס צו זיין א זאך וואס מ'דארף עפעס א ידיעה, מ'דארף עפעס קענען גוט. וועסט זיך באקוקן ביי די לעבן זיין טיש, אז ס'איז נישטא קיין זבוב וועסטו זען. נאך א זאך זאגט די גמרא, אבער דאס איז שוין א מער אינערליכע זאך, ס'הייסט מ'דארף זיך דרייען ביי איינעם אין שטוב, מ'דארף מן הסתם זיין די פרוי, ווייל די מאן טוט דאך נישט געווענליך די דזשאב. קנאפן וויסן. זאגט די גמרא זי האט מציע געווען זיין מיטה, זי האט אים געגעבן א בלענקעט א קישן כ'ווייס וואס צו שלאפן מיט, ולא ראתה עליו קרי, איז געווענטליך א מענטש א נארמאלער מענטש מאכט זיך אז ער דרייט זיך אין זיין, מען קומט אינדערפרי אין זיין בלענקעט זעט מען אז ער איז רואה געווען קרי. און אלישע איז געווען א איש קדוש, ער האט נישט געהאט קיין, נישט געהאט קיין קערי, זי האט געזען די וואש, דאס איז אויך א ספעציעלע זאך, זעהט אויס וואס די קלינינג לעידי, אדער די אשה וואס איז געווען די קלינינג לעידי ביי זיך אין שטוב, ווייסט מען מכרת באורחים יותר מן האיש, אז ער איז א איידעלע איד, זאגט די זוהר, זוהר איז נישט געווען נתפעל פון דעם אויך, מ'דארף זייער גוט. כאפן די שטיקל זוהר, אפילו יעדער איינער מיינט די זוהר איז היינט איז שובבים, די זוהר זייער קאכט זיך זייער שטארק אין די ענין פון קדושת הברית אין די ענין פון פון קערי אז מען זאל זיך נזהר זיין און ונשמרת מכל דבר רע, זאגט די זוהר, די זוהר זאגט אזוי, דאס איז א דאס איז א איש קדוש? אי תימא, מאי שניא הכא, דאס א סגיאין אינון בני נשא הכי בעלמא אסאך מענטשן אזוי, אסאך מענטשן וואס, אין אנדערע ווערטער מען קען אפילו מרחיב זיין די זוהר'ס קשיא. ווי זאך ווי לאנג איז ער שוין דארט געווען? איך מיין גראד מ'טרעפט גראד נישט אז אלישע זאל האבן א ווייב דאס איז א אינטערעסאנטע זאך אבער ווי לאנג איז ער שוין געווען דארט אפאר וואכן אפאר טעג ס'קען עפעס נישט זיין אז איינער איעדע איינער איך מיין וואס וואס קען שוין זיין מ'קען איינער דרך אגב און דאס איז אויך די סיבה זאגן א פשוט טייטש מ'פלעגט נישט שלאפן מיט קליידער נישט וואלט דאך געווען די קערי אין זיין קליידער א מענטש פלעגט נישט שלאפן מיט קליידער מ'פלעגט אלץ שלאפן אזוי מ'זעהט אין די גמרא נאקעט מילא אויב ס'וואלט געווען קערי וואלט עס געווען אויפן בעט. אפשר היינט איז טאקע נישטא די סימן ווייל מענטשן שלאפן מיט די מיט פידזשאמעס. על כל פנים, די זוהר איז נישט אימפרעסט. דאס איז עפעס, מ'קען אויכעט זאגן דאס איז נישט קיין גרויסע ידיעה, זיי וועלן פרעגן די קלינינג לעידי, נו. נישט א גרויסע זאך. די זוהר זאגט א אנדערע זאך, מען דארף אויכעט הערן ווי די זוהר וויל מען זאל דערקענען א איש קדוש. זאגט די זוהר אזוי, מחדש א נייע חידוש, א נייע פשט. די זוהר זאגט, יעדער איינער וואס ער גייט ווען ער גייט שלאפן, ארחי דעלמא, ווען ער שטייט אויף שטינקט אביסל זיין בעט, אז א מענטש שלאפט ער שוויצט, זיין בעט שטינקט מ'דארף עס אויסוואשן, דאס איז נארמאל, נארמאלע מענטש האט דאך א גוף אזוי אזוי וואס זאל מען טוהן? אלישע ווען זי איז אויפגעשטאנען ווען ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי איז ער ארויסגעגאנגען צו טוהן וואס ער האט צו טוהן, איז געקומען די פרוי זי האט גענומען זיין בעט געמאכט נייע לינען. ס'האט נישט געשטינקען, ס'הייסט ס'האט נישט געהאט קיין שום, שטינקען איז אפשר א שטארקע ווארט, אבער נישט ממש, אבער ס'האט נישט געהאט קיין שום, מ'האט זיך נישט געפילט אז מען האט, ס'איז דא געלעגן א גוף, א מענטש, וואס איז געווען דארט, וואס פארא ריח האט'ס געהאט, ס'האט אויך געווען א ריח פון גן עדן. זאגט זי, אי לאו דקדושה דמאריה עליה לא סליק ריחין קדישין הכי, ווען נישט אז ער איז איש קדוש, איז איש אלהים קדוש, ער האט עפעס א געטליכקייט, מוז ער האבן ער האט זיין בעט א ריח פון גן עדן. איך וויל זיך אביסל מתבונן זיין אין די אימעזש וואס איך ס'דא דא עפעס א זאך. און די מפרשים זענען מסביר ווי קומט די ריח פון גן עדן? וואס איז די וואס איז די נמשל דא? וואס איז די נקודה דא? זאגן אז א צדיק שוויצט, כ'ווייס א מענטש מעג שוויצן, כ'ווייס נישט צו מ'מוז דווקא פארשטיין בגשמיות די זאך, ס'איז אפשר א מער איידעלע ריח, ס'קען ס'איז א שמעק, יא?

איז אלץ גוט. ווען ער גייט שלאפן געט ער דאך אויף קאנטראל, די וויכטיגע זאך, מען דארף, מען גייט אונז גייען שלאפן יעדע נאכט און מען וואלט געמעגט, מען וואלט געמעגט אריינטראכטן אין דעם און טון עפעס וועגן דעם. מען געט אויף קאנטראל אויף זיי, אויף, נישט נאר אויף די גוף, אזוי ווי מען זאגט, איינער איז רואה קערי כאילו ער האט פארלירן קאנטראל אויף זיין גוף, יא, אזוי ווי א קינדל, א יונגל קטן זיך אמאל אין זיין בעט, דאס הייסט ער האט נישט קאנטראל אויף זיינע נקבים, און אפילו עלטערע מענטשן אמאל האבן זיי נישט קיין קאנטראל אויף זייער. גוף, אפילו ער האט שוין טוילעט טרעינד, ער מאכט נישט אין די בעט, אבער ער מאכט יא קערי אין די בעט, און ס'מאכט זיך אויך ביי עלטערע מענטשן, אפילו די ספרים רופן עס חטאת נעורים, כאילו, בלשון נקי, און עס הייסט כאילו האסט איבער אוועק געגעבן קאנטראל אויף דיין גוף, דאס איז די ערשטע זאך וואס אין די ערשטע שיטה וואס די זוהר האט נישט געהאלטן עס איז אזא גרויסע מדריגה, אז איינער וואס איז א איש קדוש, אנדערע ווערטער איינער וואס האט אביסל מער קאנטראל אויף זיך, דאס הייסט דאך קדושה. אדער איינע פון די ענינים פון קדושה. פארלירט נישט קאנטראל, ער היט זיך מהרהור ביום, זעט ער נישט קיין קערי בלילה, אזוי, איז איין זאך. וואס איז אבער מיט דעם, מיט די מחשבה, מען דארף טראכטן וועגן דעם, א מענטש גייט שלאפן און מען זאגט אויף דעם בידך אפקיד רוחי, איז דאך אזא כוונה, מען דארף קענען איבערגעבן די מחשבה צו צו די שכינה, דאס איז די טייטש, זיי גייען שלאפן געבט מען אוועק די מחשבה, און א מענטש א גאנצע טאג האט ער שליטה אויף זיין מחשבה, האט שליטה אויף זיינע דמיונות, אמאל חלומ'ט פארחלומ'ט ער זיך אבער ער ווייסט ווער ער פארחלומ'ט זיך געווענליך וועגן זאכן וואס ער וויל זיך פארחלומ'ען, דאס הייסט ער האט קאנטראל, קען א נארמאלע מענטש זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין על פי רוב, מ'גייט שלאפן ביינאכט רוב מענטשן, דאס איז. אפילו רוב צדיקים, אפילו רוב ערליכע מענטשן, רוב גוטע מענטשן, פארלירן קאנטראל, און מיטאמאל, ווי גייט זיין מחשבה? ווי גייט זיין מחשבה הייסט דאך די נשמה פון די מענטש, ווי גייט זיין מחשבה ווען דו שלאפסט? עס גייט אין גיהנום אריין, לעטס בי ריעל אבאוט איט, אמאל האט ער נארישע חלומות, אמאל האט ער בעסערע חלומות, אבער ווי גייט זיין נשמה ווען דו שלאפסט? און עס איז דא אזאלכע מדרשים וואס זאגן ווען א מענטש יעדע נאכט גייט ער ארויף נו עורו נא כי נשמתכם עולה למעלה לתת דין וחשבון אזוי ווי שטייט אין די ניגון. וואס מיינט ער? וואס איז די פשוט'ע טייטש? וויאזוי קען מען קען דאס זעהן? דאס איז נישט קיין ס'איז נישט קיין סודות התורה מ'קען עס דאך זעהן. די גייט דרײַ גייסט ביינאכט, די גאנצע טאג האסטו זיך געמאכט גאנץ גוט, אקעי, גייסטו ארויף ביינאכט ביז דו ביז דו חלומ'סט פון. אויב איינער חלומ'ט נישט פון ממש פון הרהורים רעים, חלומ'ט ער סתם פון דברים בטלים אדער פון שרעקעדיגע זאכן, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער מ'האט דיך אריינגעווארפן אין גיהנום, האסט נישט קיין קאנטראל, ס'זאל קומען א באנטש מלאכי חבלות, א באנטש נארישע מחשבות, שלעכטע מחשבות, פחד'דיגע מחשבות, און דו לעבסט אין עולם התוהו אין עולם החושך, דאס געשעט און מ'דארף זיך מאכן אזוי ווי א שטיקל קל וחומר בעצם, אויב דאס וואס געשעט ווען איך מאך נאר צו די אויגן און איך גיי שלאפן, וואס וועט זיין ווען איך ווען איך וועל צומאכן די אויגן. א איש קדוש, די התחלה פון זיין א איש קדוש, אדער די הבחנה פון זיין א איש קדוש, אז ער ווייסט וויאזוי צו גיין שלאפן, דארף זיך וויסן וויאזוי צו גיין שלאפן, און מען דארף קענען טרעפן עצות פאר דעם. פשוט אויב פארן שלאפן טראכט מען פון אזוי ווי די גמרא זאגט מען דארף טראכטן פון יחוד השם, מען זאגט שמע ישראל אין קריאת שמע שעל המיטה, אדער ווי די גמרא זאגט חד פסוקא דרחמי אזוי ווי בידך אפקיד רוחי, בידך אפקיד רוחי איז טייטש מען דארף דאס טון, דאס איז נישט גענוג צו זאגן און מכוון זיין און זיך קאכן, מען דארף עס טון, אין אנדערע ווערטער בהתחלה, איך וועל זאגן די הלכה למעשה וואס הלוואי זאל מקיים זיין, בהתחלה ווען מען הייבט אן צו גיין שלאפן. קען מען א מענטש פילן, דער אריזל האט געזאגט אזוי, ווען א מענטש גייט שלאפן, ווען ער גייט שלאפן זאגט דער אריזל, מען פרעגט זיין נשמה וועלכע בית מדרש ווילסטו גיין, ווילסט גיין צו רש"י'ס בית מדרש, ווילסט גיין צו רבי עקיבא'ס בית מדרש, ווילסט גיין צו רבי ישמעאל'ס בית מדרש, און לפי הענין איז ער געגאנגען דארט און ער האט געהערט דארט דברי תורה, דאס איז נישט נאר א זאך וואס דער אריזל האט געקענט טון, דאס איז א זאך וואס יעדער איינער קען טון, לפי ערכו. פאר מען שלאפט איין, דאס הייסט בהתחלה איז אזוי ווי א בין השמשות, אזא צווישן מען טראכט און מען טראכט נישט, און געווענליך, לפחות אין די התחלה, געווענליך די חלומות וואס א מענטש האט, די מחשבות וואס ער האט ווען ער שלאפט, זיי בויען זיך מתוך דאס וואס ער איז געגאנגען שלאפן מיט. און דאס איז בדוק און מנוסה, מען דארף נישט זיין קיין גרויסע בעל מדריגה, דאס איז נישט קיין מעדזשיק. אויב מען טראכט בעפאר ווען מען שלאפט איין, דאס הייסט נישט נאר ווען פאר מען שלאפט איין, דאס איז נאך ווען דו ביסט אויף, ווען מען האלט אינמיטן איינשלאפן, אז מען נעמט עפעס א עפעס א פסוק אדער עפעס א אימעדזש, עפעס א גוטע אימעדזש, א הייליגע אימעדזש, כ'ווייס אז איינער טראכט פון א צדיק אדער ער טראכט פון א כ'ווייס פון וואס, פון וואס א גוטע אימעדזש וואס ער האט וואס איז אים גוט, קען מען אריינגיין אין די היכל ווען ער שלאפט, און אנשטאטס פון חלומ'ען פון מלאכי חבלה פון דברים בטלים, די חלום פון די פסוק, עס איז נישט קיין דבר, עס איז נישט קיין גרויסע תורות, אבער דאס הייסט א איש קדוש. א איש קדוש איז איינער, ווען ער שלאפט, דאס איז דאך א נביא, א נביא הייסט ער האט נבואה, אין אנדערע ווערטער ער ווייסט וויאזוי צו נוצן זיין סובקאנטשעס, נישט נאר זיין קאנטשעס, ער ווייסט וויאזוי צו נוצן די אימעדזשעס פון זיין נשמה, פון זיין מח. און די ערשטע חינוך פאר דעם איז ווען מען גייט שלאפן. ווען מען גייט שלאפן, קוקט מען אפשר אריין קודם אין א ספר, אדער מען טראכט עפעס א מען קען דאך טשוזן, אזוי מען זאגט מען דארף תשובה טון, דעליט, זיי נישט גורס, דו האסט דאך געהאט דורכן טאג א נארישע מחשבות, נו מילא, אבער האסט דאך געהאט אויך גוטע מחשבות, האסט געדאווענט, צו ס'איז געווען עפעס א זאך וואס מען קען טראכטן, געווענליך א זאך וואס איז אזויווי א שאלה, עס איז נישט א גענדיגטע מחשבה, נישטא וואס צו טראכטן וועגן דעם, מען קען דא מרחיב זיין, עס איז געווען מענטשן וואס האבן געמאכט שאלת חלום, יא, שאלת חלום מיינט בערך דאס, מענטש גייט שלאפן מיט א שאלה און שטייט אויף מיט א תירוץ. דאס איז א איש קדוש, דאס איז א מענטש וואס ווען ער שלאפט, ער ווייסט וויאזוי צו גיין שלאפן, און אין אנדערע ווערטער, אנשטאט פון גיין אין גיהנום וואס דעמאלטס שטייט ער אויף אזוי, און ס'קען זיך מתבטא זיין בגשמיות אויכעט, כ'ווייס נישט אויב ס'מוז, נישט אלע, נישט די אלעמאל איז ממש אזוי, און די די עיקר כוונה פון די זוהר איז נישט דווקא בגשמיות, אבער ס'קען זיך מתבטא זיין בגשמיות אויכעט, ער שטייט אויף ריפרעשד, ער שטייט אויף אמאל א מענטש שטייט אויף ערגער ווי ער איז געגאנגען שלאפן פארוואס ווייל ער איז געווען אין גיהנום, ער האט דאך געהאט שלעכטע נארישע מחשבות, נייטמעירס אלע מיני זאכן, אויב א מענטש ווייסט וויאזוי צו גיין שלאפן, און מ'דארף סייעתא דשמיא, מ'דארף אלעס אזוי ווי אלעס אנדערש, גייט ער אין גן עדן, שטייט ער אויף מיט א גוטן מיט א פרישקייט, מ'גייט מ'קוקט אויף זיין בעט, זעט מען אז עס שמעקט פון גן עדן, דאס הייסט איש אלהים קדוש עובר עלינו תמיד. און דאס האט די אשה. געזען, הנה נא ידעתי, דאס האט זי פארשטאנען. לאמיר מאכן אביסל פעסט פארווארד אין די המשך פון די מעשה. איך בין דא אביסל מאריך געווען אין די הסבר. די זוהר רעדט וועגן וואס מיינט מטה שולחן כסא מנורה, כ'גיי דאס מדלג זיין, ויהי היום, לאמיר צוריקגיין צו ויהי היום. זאגט די זוהר ויהי היום, די זוהר ויהי היום איז דאס ראש השנה, אזוי ווי די גמרא זאגט אויף איוב ויהי היום דאס איז א היום די טאג דאס איז ראש השנה, דאס האבן מיר שוין גערעדט לעצטע וואך וועגן ראש השנה, זוהר עפעס די לעצטע פרשיות קאכט זיך שטארק אין ראש השנה דא אין אנהייב פון די פרשיות, קומט אלישע און תכלית איז ראש השנה, וואס איז דאס ראש השנה? ראש השנה איז אזוי ווי יום הדין, דאס הייסט דאס איז די זייער ענליך צו וואס מ'האט יעצט געזאגט פון ביינאכט יא ראש השנה. קומט אלישע און ער זאגט הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, אלישע זאגט פאר די פרוי, איך בין טאקע א גרויסן שכוח פאר דיין האספיטעליטי אבער איך נעם נישט, איך ארבעט דאך נישט בחינם, איך מיין איך נעם נישט בחינם, איך וויל דיך עפעס טון א טובה, זאגט איר אלישע היש לך לדבר דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא, אזוי האט ער איר געזאגט, אנדערע ווערטער אלישע זאגט איר, קוק איך, האסט מיך טאקע גוט דערקענט, איך בין א חשוב'ער איד, איך האב קאנעקשאנס, איך קען די קעניג, איך קען די גענעראל, דו דארפסט עפעס א טובה, אדער אפשר דיין מאן דארף א טובה, איך ווייס נישט וואס, זאג מיך. און וואס זאגט די, וואס זאגט די פרוי? זי זאגט גארנישט. יא? וואס זאגט זי? בתוך עמי אנכי יושבת, איך בין א פשוטע פרוי, וואס האב איך דא עפעס מיט די קעניג, מיט די שר הצבא? דאס איז די מעשה וואס שטייט אין די פסוק, און די זוהר זאגט, די מעשה איז פאני. וואס האט אלישע געמיינט? זי איז א ספרד'י? ער האט דאך געזען אז זי איז בתוך עמי אנכי יושבת. זי דארף עפעס א, וואס האט זי מיט די קעניג? זי איז עפעס א פאליטיקאנט? זי גייט ראנען פאר עלעקשאנס? זי דארף וויסן? וואס איז דא די מעשה? און נאר זאגט די זוהר דאס איז ראש השנה. און ראש השנה, דאס איז א חידוש פון די זוהר, מ'דארף הערן אז עס שטייט דא מפורש אין זוהר. די צדיקים, די נביאים, די איש אלוהים'ס, זיי טוען עפעס מיט ראש השנה, אזוי ווי איך האב געזאגט ביי די חנם, ס'איז נישט נאר א זאך וואס געשעט, ס'איז נישט קיין מעדזשיק, אלע זאכן זענען זאכן וואס מענטשן טוען מיט זייער אייגענע מחשבה, מיט זייער אייגענע נשמה. זאגט אלישע, און די זוהר טייטשט אזוי, חרדת אלינו את החרדה, זאגט אלישע, שקויעך, האסט מיך געגעבן א פלאץ, א גוטע, א עליית קיר, יא, א פלאץ וואו מ'קען זיך מתבודד זיין, איך קען דארט זיצן רואיג, קיינער שטערט מיך נישט, איך האב א מיטה שולחן כיסא מנורה. האסט מיך דאס געגעבן, יעצט קען איך טון די עבודה פון ראש השנה, וואס איז די עבודה פון א צדיק ראש השנה, פון א איד א בעל השגה ראש השנה, ער טוט וואס מען טוט ראש השנה, אנדערע ווערטער, ער פסק'נט די דין, ער איז מעיין בדין פון דין העולם. איז דאס האט ער געמיינט, מלך מיינט ווער איז המלך? המלך! פון ראש השנה!

איז אפשר ענליך צו וואס מ'האט גערעדט וועגן איוב לעצטע וואך. ס'איז נישט גוט צו זיין די די צדיק וואס מ'קוקט אויף אים. נישט קיין גוטע זאך. וויפיל מ'קען איז בעסער צו זיין חלק, בתוך עמי אנכי יושבת, אין די בעקגראונד. דאס הייסט אזוי ווי אונז זאגן ביי אמאל שטייט באת אלי להזכיר עווני, ס'איז נישט גוט ווען א מענטש האט פאוקעס אויף אים, דאס איז סיי למטה און סיי למעלה, דאס איז א פראבלעם, מ'רופט עס אמאל עין הרע, מ'רופט עס אלע מיני זאכן, פאוקעס אויף א מענטש איז א זאך וואס מ'דארף עס קענען סובל זיין, אנדערע ווערטער, וועסט פרעגן א קשיא, אויב אזוי וואס איז די מלך ישראל, וואס איז אלישע אליינס? יא יא, אלישע ווייסט, דאס איז זיין דזשאב, ס'איז א, ווי מען זאגט, א פראפעשענעל העזערד, ווילסט זיין א רבי, ווילסט זיין א נביא? אזוי ווי מען זאגט לעשות משפט עמו משפט עבדו משפט עמו ישראל די ערשטע זאך מלך נכנס לדין תחילה יא נאר די מלך כאפט די גרעסטע קלעפ אבער דאס איז זיין דזשאב ער דארף עס מקבל זיין אויף זיך אבער א סתם א מענטש ס'איז נישט גוט פאר א סתם א מענטש צו בולט זיין ווייל ער האט ער האט ליידן ער האט באקומען אזוי ווי מען זאגט ער האט באקומען די די צרות וואס די רבי האט אז עס איז שוין די מדריגות די רבי האט עס איז נישט קיין גוטע זאך די רבי ממילא באצאלט אים עפעס פאר דעם. איז דא אלישע האט צו די אישה געזאגט, אין אנדערע ווערטער מען דארף פארשטיין אז די אישה דא, לאמיר צוריק גיין אז מען רעדט צו אין די גאנצע זאך, מען מוז פארשטיין אז די אלע נקודות וואס זיי זאגן הענגן אויף די זעלבע די זעלבע אשכול, אלעס הענגט זיך אויף די זעלבע נקודה. אישה הייסט דאך די ספירת המלכות, אישה הייסט דאך. מ'קען רופן די נידריגערע חלק אזוי ווי די אני, די, אזוי ווי ענליך אזוי ווי דער שלאפט ביינאכט, לילה הייסט אישה, יא, חלום איז א מצב פון די מלכות, בייטאג טראכט איז עס א מצב פון די, וואס אונז רופן זכר, פון קודשא בריך הוא. אזוי ווי אונז האבן גלייך אנגעהויבן, די אישה דא איז די, איז די גאנצע סאבדזשעקט, דאס איז אזוי ווי ראש השנה, וואס, ווער איז די סאבדזשעקט? המלך, דאס הייסט די מדת המלכות וואס הייסט די אישה. מדת המלכות. מען הייבט אן צו מעיין זיין אין איר דין, מען הייבט אן צו קוקען אין די גבורות דערנאך, יא, מען הייבט אן מעיין צו זיין אין דין המלכות, ס'איז דא א גרויסע א גרויסע חשש, ס'איז בעסער צו זיין בתוך עמי, ס'איז בעסער צו זאגן אז די מלכות איז כנסת ישראל, די גאנצע סוגיא דרייעט זיך דא אויף די, עס איז אנדערע לבושים, אנדערע ביטויים פון די חולשה, פון די חסרון, פון די פון די מידת המלכות, אפילו ווען זי איז אישה גדולה, יא, ס'איז טאקע, אנדערע ווערטער זי האט א שייכות די מידת המלכות. אבער ס'איז נישט גענוג. עס איז בהמשך המעשה, לאמיר אויך אביסל פעסט פארווארד. זאגט גיחזי אבל בן אין לה, זי האט אבער נישט קיין קיין זון יא. איך מוז מתפלל זיין אז זי זאל האבן א קינד, און טאקע אלישע איז מתפלל, ער זאגט למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, דאס אזוי ווי בראש השנה נפקדה שרה רבקה רחל לאה, זאגט אזוי בראש השנה נפקדה אויכעט אישה השונמית, דאס איז א זמן וואס איז מסוגל טאקע אויף אויף הולדת בנים פון די עקרות, מען זאגט טאקע כעת חיה, טאקע למועד הזה, לכבוד וואס איז די מועד פאר ראש השנה, וועסטו דאס וועסטו האבן א זון יא? און זי האט א זון. וואס געשעהט? אביסל אפאר וואכן שפעטער, דאס הייסט יעצט טראכט יעצט קומען מיר אונז צוריק צו אונזער מעשה, עס איז די זעלבע מעשה ווי יציאת מצרים, מען האט געהאט א זון, מען האט געהאט א צרה, מען האט געגאנגען די גאנצע די גאנצע ענין, מען האט געברענגט א נביא האט מתפלל געווען, די תפילה איז נתקבל געווארן, את חובקת בן, און זי איז געבוירט זי געבוירט טאקע א זון, ותהר האישה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישע, זי האט געהאט א זון, דער יינגל וואקסט אויף, ויגדל הילד.

אויף מיטת איש האלהים, אז איר פארשטייט שוין אז די בעט דאס איז די פלאץ, די ווייטער בעט איז אויך א ענין פון די נוק, ענין פון די מידת המלכות, זי לייגט אים ארויף אויפן בעט פון אלישע, און זי גייט לויפן צו אלישע, זי מאכט שיקט א חמור, זי זאגט מען גייט לויפן, מען זאגט נישט פאר די מאן ווי זי גייט, זי לויפט צו זאגן אלישע וואס גייט דא פאר, אנדערע ווערטער וואס איז די פרוי'ס טענה צו אלישע, יא? און זי זאגט בפירוש, און גיחזי פארשטופט איר שוין אוועק, און זי זאגט בפירוש, השאלתי בן מאת אדוני הלא אמרתי לא תשלה אותי, זאגט זי, קום אהער, איך האב דיך דאס געזאגט, איך האב דיר גארנישט געוואלט, איך האב געזאגט בתוך עמי אנכי יושבת, איך בין גוט, מאך טראכט נישט וועגן מיך צופיל, איך האב מורא, גיי ווייס וועט זיין בעסער, ווי לאנג ס'פארט, איף איטס בראוק נאט בראוקן דאנט פיקס איט פליז. און גיחזי דער חכם האט געזאגט אה, זי האט אבער נישט קיין זין, מ'גייט איר פועל'ן א ישועה, זי זאל האבן קינדער, און, ס'איז אויסגענארט. יא, פעיק, פעיק, א פעלער, די מופת איז נישט געלונגען, דיין זון איז געשטארבן, יא, כ'ווייס נישט וויפיל מענטשן כאפן פון דאס, כאפן דאס, אבער אויב די רבי זאגט צו א זון און די זון שטארבט, איז נישט קיין גרויסע ישועה, מ'קען זאגן יא, איך האב גע'פועל'ט א זון, כ'האב נישט געזאגט ער גייט לעבן, דאס איז נישט קיין וועג, ווילסט האבן א זון, צו צו צו את חובקת בן, ווילסט זיך האבן א קינד, א לעבעדיגע קינד. און דאס איז ממש כאילו די מופת וואז סטילבארן די מופת איז איז האט מפיל געווען ס'איז נישט ס'נישט געבוירן קיין לעבעדיגע קינד ס'געבוירן א טויטע קינד ס'האט טאקע געלעבט אפאר יאר אבער די רגע וואס איז געווארן א מענטש גייט ויצא אל אביו איז ער שוין טויט און דאס איז אזוי ווי אונזער מעשה פון יציאת מצרים מ'איז ארויס און די רגע מ'האלט הייבט אן צו טון עפעס וחמושים גלייך קומט פרעה און מ'גייט שוין צוריק זאגט אלישע, יא ביסט גערעכט. וואס האט אלישע געזאגט? אלישע האט געזאגט פאר גיחזי והוי"ה העלים ממני ולא הגיד לי. דאס הייסט כאילו בעצם ביז זי איז גערעכט, עס איז מיין אחריות, עס איז מיין מופת, איך דארף נעמען קעיר דערפון. אבער די אייבערשטער האט מיך נישט אויסגעזאגט, איך בין דאך א נביא, איך וואלט דאך געמעגט וויסן, עס איז אפשר ראש השנה, איך וואלט געמעגט פארשטיין.

יונגל, די בן פון די אשה השונמית האט געהאט א גרויסע פראבלעם. וואס איז זיין פראבלעם געווען? אז ער איז געווען די לשון הזוהר איז געווען נאר דבוק פון די צד הנוקבא, איז נאר געווען, זיין שורש איז געווען פון זיין מאמע. את חובקת בן, כ'האב עס צוגעזאגט פאר איר. און די כלל איז. יעדע זאך וואס האט נאר די מידת המלכות הייסט זייער גוט שיין וואס מען זאגט מען דארף קענען חלומ'ען די אלע זאכן, אבער ווי לאנג מען האט נאר דאס איז מען דאך איז מען דאך טאקע טויט. איז א א יונגל א קינד וואס האט נאר די מדריגה פון ספירת המלכות ער קען נישט לעבן, עס איז נישט קיין מען קען עס זאגן אויף אנדערע ווערטער דאס איז נישט קיין השגה וואס מען קען מיט דעם ממשיך זיין א לאנגע לעבן, מען קען אפשר אביסל מען קען מיט דעם ארויס אין אנדערע ווערטער. קען צוריק צו אונזער מעשה. מיט דעם קען מען ארויסגיין פון מצרים. הוציאך ה' ממצרים לילה. מ'קען ארויסגיין פון מצרים. אבער עס גייט זיך נישט האלטן. אבער פארוואס האט מען עס געדארפט טון? ווייל והוי"ה העלים ממני. פארוואס האט מען געדארפט דאס טון? ווייל אנדערע ווערטער. ווען אלישע וואלט געוואוסט לכתחילה אז דאס איז די מצב וואלט ער עס נישט געטון. ווייל וואלט זי טאקע נישט געהאט קיין קינד. אז ממילא. ס'איז טאקע די תכונה פון די מידת המלכות, עס זאגט איר נישט אויס אז זי איז נישט די גאנצע מעשה, ס'זעט אויס אז דאס איז די גאנצע מעשה און מ'האט זיך געפריידט האט זיך אוועק עס וויינט, און דערווייל איז עס נישט די גאנצע מעשה, יעדע מאל וואס מ'באקומט עפעס א דאס איז אלעמאל, יעדע מאל מ'באקומט עפעס א מדריגה, עפעס א השגה מ'פארשטייט עפעס, אויב מ'ווערט סטאק דארט, דאס איז נישט די גאנצע מעשה, דאס איז הייסט אתר דמותא, דאס איז א מקום המיתה, און ויהי היום מענין אפאר יאר שפעטער שטארבט ער, ס'הייסט. מען זעט זייער גוט אין די פסוק אז די רגע וואס ער גייט ארויס אל אביו, דאס הייסט ער וויל גיין צו א העכערע מדריגה, ער וויל נישט נאר זיין די מאמע'ס קינד, ער וויל אויך דארף דאך אויך זיין זיין טאטע'ס קינד, גלייך שטארבט ער. און וואס טוט אלישע? אלישע קען, וואס טוט ער אין זיין תחיית המתים? עס שטייט וישם פיו על פיו, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, ער לייגט אים עפעס צו, ער זאגט, איך בין דער איש אלהים, איש אלהים הייסט דער מאן פון דער מלכות פון אלהים, איך האב אויך די מדריגה וואס הייסט איש אלהים. איך קען נישט צונעמען פון וואס איך וואס די האסט, קען נישט טוישן וואס די האסט, די ביסט טאקע אנגעהויבן ביסט דאך געבוירן געווארן פון דיין מאמע, איך בין נישט קיין סתירה, אבער איך גיי צולייגן נאך א מדריגה, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי האסט געהאט נאר אזוי ווי א נפש, יעצט געב איך דיך א רוח, יעצט געב איך דיך צו נאך א מדריגה, און לכבוד דעם וועסטו קענען לעבן. א גוטע לעבן, באריכות א לעבן, וואס הייסט האבן א די העכערע מדריגה פון חיים וואס איז אויך די מדריגה פון וואס אלישע האט אים געגעבן נאכדעם, אין אנדערע ווערטער די זוהר פארשטייט א עומק אין דא אז די תחיית המתים איז נישט פשט ריווערס, ס'דרייט נישט אויס וואס איז געווען פריער, ס'האט נישט מהפך געווען די מוות לחיים, ס'האט צוגעגעבן נאך חיים, דאס הייסט ער האט זיך געענדיגט זיין לעבן, מ'האט אים צוגעגעבן נאך, צוגעגעבן נאך די מדריגה וואס איז אמת'דיגע חיים.

גלייך ווי הייבט אן אלע נביאים? פון די מדריגה וואס הייסט מלכות, פון די חלום, פון די מראה הלילה. און גלייך זאגט ער תפילה לחבקוק הנביא, תפילה איז אייס די לשון, דאס איז די מידת המלכות ווען זי האט נישט גארנישט, אויב מ'זאגט תפילה לעני, דאס איז די עצם תפילה. תפילה לעני איך האב נישט גארנישט, און בעט, לית לה מגרמה כלום זי בעט. און גלייך ווען חבקוק הייבט אן זיין נבואה מוז ער האבן א תפילה. ווייל ער דערמאנט זיך די זוהר זאגט איינער וואס האט אים אמאל גע אז ס'האט אים אמאל געביסן א הונט, ער הערט נאר א הונט בילן שרעקט ער זיך איז ער שוין נתפעל. ס'הייסט ער האט דאך אמאל ער ווייסט דאך די סכנה פון די פלאץ ער ווייסט דאך די די טעם מוות פון די פלאץ ער איז דאך געשטארבן ממש. און ווען ער הייבט אן זיין נבואה וויבאלד ער איז אזא סארט איד הייבט ער אן צו זאגט ער השם שמעתי שמעך יראתי איך האב מורא אז איך וועל נאכאמאל שטארבן איך וועל נאכאמאל זיין א ראשי ראשי ער זאגט ראשי ראשי נאכאמאל. און וואס איז זיין תפילה? ס'הייסט וואס איז זיין, וואס אפילו שטייט נישט וואס איז זיין תפילה, אבער וואס איז זיין תפילה? זיין תפילה איז הייבט זיך אן אזוי, אין איינע פון די ערשטע פסוקים, השם בקרב פעלך בקרב שנים חייהו, אז די ווערטער געב מיר חיים, וואס איז נישט נאר אזוי א פאר טעג, נאר בקרב שנים וואס האט אסאך יארן, עס האט אסאך העכערע מדריגות, נישט נאר אזוי ווי דער יום אחד ויהי היום פון ספירת המלכות, עס האט יארן, דאס איז זיין, דאס איז זיין סגולה פון זיין תפילה. די זעלבע זאך זאגט די זוהר תא חזי, כד נפקו ישראל ממצרים, זיי זענען ארויס געגאנגען, זיי האבן טאקע געהאט אזוי ווי א גאולה, אזוי ווי, זיי האבן אפילו נישט געבעטן, מען האט זיי געזאגט בעסער לאז מיך, אזוי ווי בתוך עמי אנכי יושבת, מען האט זיי געשלעפט, מען האט זיי, מען האט זיי געשטופט, מען איז ארויס. און יעצט גייען זיי ארויס. זאגט דער זוהר מ'איז אנגעהויבן צו הערן אפילו די שירה פון די פון די מלאכים וואס הייסט וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים והשם הולך לפניהם זיי הערן עפעס די שירת המרכבה אבער דאס שירה די התחלה די ערשטע מדריגה איז א מדריגה פון מיתה מ'האט זיי נישט אויסגעזאגט ווען מ'וואלט זיי אויסגעזאגט אין מצרים אז מ'גייט צוריק נאסט ווערן סטאק ביים ים סוף וואלט זיי קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען והשם העלים ממני אבער דאס איז די סדר מ'מוז קודם דורכגיין די מדריגה וואס הייסט מוות און וואס איז די מדריגה זאגט דער זוהר ווען א מענטש גייט ארויס אמאל פון א צרה, ערשט דעמאלטס הייבט ער אן צו זיין סעד, ווייל ער כאפט, אוי וויי, ס'געווען אזא צרה, ממש טועם טעם מוות, נארמאל מענטש פילט פון די פון די שאק פון די זאך קען א מענטש זאגן, בעסער צו בלייבן אז דאס איז קאמפארטעבל, איך ווייס שוין וואס די צרה איז, ס'דא שומים און בצלים און איך ווייס וואס. אבער זיי גייען ארויס, און גלייך זענען זיי טועם טעם מוות, און זיי שטארבן, און זיי דארפן גיין שרייען צוריק צו משה רבנו, דו האסט אונז ארויסגענומען, אזוי ווי זי שרייט צו אלישע, האב איך דיר געבעטן א זון, איך האב נישט געבעטן קיין פעיק זון. און די צווייטע מאל דעמאלטס האבן זיי באקומען די שירה, דעמאלטס זאגן זיי אויך א תפילה, הייבן זיי אן אויף זיך מיט די תפילה און זיי גייען ווייטער פון די תפילה און זאגן א שירה, זיי זאגן אז זיי האבן געקענט איבערלעבן, אז זיי האבן באקומען א העכערע חיים, א ריכטיגערע חיים, בקרב שנים חייהו.